פאר א פוילישן איד, אזוי הויך ווי ער איז געווען, אזוי הויך איז ער געווען אין דער ארבעט. ער האט דאס אלץ געטאן מיט ווירדע, מיט שטאלץ, קיינמאל זיך נישט איינגעבויגן כדי צו קענען אריינקומען אין די ניי געעפנטע טירן וואס ער האט געעפנט. און חבר קאשדאן, וועמענס בריוול מ'האט היינט געלייענט, האט מיר אנגעקלינגען פרייטאג און געבעטן איבערגעבן א פערזענליכן גרוס. ער האט צווישן אנדערן מיר דערציילט אן אינטערעסאנטן עפיזאד. אויף איינע פון די זיצונגען פון ווארשעווער שטאטראט האט חבר הענריק עהרליך געשילדערט א טייל פון דער ארבעט פון דער קולטור ליגע מיט וועלכע חבר אבראמסאן האט אנגעפירט. ער האט עס געטאן ווי אן ענטפער אויף אנטיסעמיטישע ארויסטריטן פון א צאל ראטמענער, און די רעדע האט געמאכט איינעם פון די גרעסטע רושם'ס אין ווארשעווער שטאטראט. צוויי ראטמענער וואס האבן זיך נישט אויסגעצייכנט מיט קיין גרויסער אידן-פריינטליכקייט, האבן אין זייערע רעדעס געפרואווט פארבלאסן דעם איינדרוק פון ערליך'ס רעדע און זיי האבן פארזיכערט אז דאס אלץ זענען אויסגעטראכטע מעשות, אידן האבן גארנישט געקענט האבן אינזין האבן זיי געזאגט אזעלכע זאכן וועגן וועלכע ערליך האט דערציילט דאס לעצטע קאפיטל פון אבראמסאן'ס אויפטוערישקייט איז סימבאליש ווייל מיט דעם האט ער אויך אנגעהויבן ס'איז זיין פארבינדונג מיט דער איצט לעגענדארער מעדעם סאנאטאריע. עס איז געווען דאס ערשטע יאר פון דער מלחמה. די פוילישע שכנים ארום דער סאנאטאריע האבן צעראבירט אלץ וואס מען האט נאר געקענט ארויסטראגן. אלץ וואס עס איז געווען אין דער נייער און דער אלטער געביידע. אַלץ האָט מען פֿאַנאַנדערגעטראָגן. דעם גרעסטן טייל האָבן צוגעגרויבט צוגערויבט די דינער, און די סאַנאַטאָריסטן, וואָס געפֿינען זיך דאָ, געדענקען אפֿשר דעם דינער מאַקסימענקאָ, ער האָט געהאַט אַם מערסטן צוגענומען. מע האָט אָבער די סאַנאַטאָריע געמוזט צוריק עפֿענען. מער ווי תּמיד האָט מען געדאַרפֿט האָבן אזא אנשטאלט וואס זאל גיבן ווארעמקייט, שוץ, דעם עלנטן אידישן קינד. אבראמסאן איז פארשטייט זיך באשטימט געווארן ווי דער פארוואלטער, און די ערשטע זאך וואס ער האט געטאן איז צונויפגעקליבן א גרופע פאליניצער בונדיסטן דאס איז א שטעטל ארום דער מעדעם סאנאטאריע, וואס זענען געגאנגען פון הויז צו הויז און צוריק אפגענומען דאס אנגעראבעוועטע פארמעגן פון דער סאנאטאריע. אויף פארשיידענע קונציגע אופנים האבן זיי דאס געטאן, אמאל מיטן אויסרייד אז דאס וויל מען די זאכן אויסבאהאלטן פון זיי, פון די דייטשן, ווייל זיי דארפן באלד קומען און דאס קאנפיסקירן, און וואו מ'האט געדארפט, האט מען דאס געטאן מיט בייזן, און ווידער האט מען געעפנט די מעדעם סאנאטאריע, און דאס קריגן שפייז אין יענע טעג, פארשטייט איר אליין, איז געווען מיט קריעת ים סוף, און אפשר דערפאר טאקע האט מען באשלאסן זיך צו ווענדן צו אבראמסאנען אז ער זאל דאס איבערנעמען ווייל צו עפענען די טירן אין אזא צייט האט מען געמוזט נישט נאר זיין א גרויסער קינסטלער, מען האט געדארפט פארמאגן גלויבן, און דער עיקר א גרעניצלאזע ליבשאפט צום אידישן קינד, ווי ס'איז געקומען היינט דא רירנדיג צום אויסדרוק אין דער באגריסונג פון זיין תלמיד פון טווארדע צוויי און צוואַנציק אברהמסאן. האט דעם גלויבן פארמאגט, די סאנאטאריע האט פונקציאנירט כמעט ווי נארמאל אין דער דאזיגער אומנארמאלער צייט. און ווען איך בין פארבייגעפארן מאנטריאל אין יאר נײַנצן זיבן און פֿערציק אויפן וועג פון שאנכיי קיין קאלגערי, און געהערט אז אבראמסאן איז אין מאנטריאל, איז פאר מיר נישט געווען קיין איבעראשונג אויסצוגעפינען אז ער איז אקטיוו און דוכט מיר אויך דער פארזיצער פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק. נאך די פאר וואכן אין ניו יארק האט עס אפשר יא געדארפט זיין אן איבעראשונג, ווייל זייער ווייניג חברים מיט וועלכע איך האב זיך באגעגנט האבן דעמאלט געהאט א גוט ווארט פאר אן עקזיסטירנדיקער יידישער קולטור אינסטיטוציע. מ'האט אלץ פארגליכן צו ווארשעווער אדער ווילנער סטאנדארטן, און במילא זיך געשטעלט אביסל העכער, און במילא אביסל ווייטער פון אלץ וואס יידן האבן דא אויפגעבויט. נישט אברהמסאן. זיין ברויזיקע נאטור, און דאס וואס מען רופט דא מיטן ענגלישן ווארט קאמיטמענט, צו אלס וואס איז אידיש און שעפעריש, האט אים נישט געלאזן רוען אויף די לאורבער קרענץ פון דעם רייכן אמאל, און דערפאר איז אזוי נאטירליך אז ער זאל אויף זיך אויך שפעטער נעמען דעם עול צו ווערן פארזיצער פון די רייזן ארבעטער רינג שולן אין מאנטריאל. איך האב מיט חבר אברמסון וועגן דעם נישט גערעדט, אבער איך בין זיך משער אז די יארן וואס ער איז פארבונדן מיט די היגישע שולן זענען אפשר די סאמע שווערסטע פאר אים, ווייל ווי פאר יעדן איינעם וואס איז אויף וועלכן עס איז אופן געווען פארבונדן מיט א אידישער שול אין פוילן, איז נישט מעגליך נישט צו וועלן מאכן קיין פארגלייכן, נישט מעגליך צו וועלן מער ווי מען קען אין די דאזיגע באדינגונגען דערגרייכן, און נישט יעדער פארמאגט דעם גייסטיגן כח צו קענען די קאנפראנטאציע פון אמאל און פון איצט דא אין דער נייער היים אין די נייע באדינגונגען ביישטיין, און דערפאר טאקע אפשר זעען מיר אין אמעריקאנער אידישן לעבן אזויפיל געוועזענע געוועזענע יידישיסטן, געוועזענע סאציאליסטן, געוועזענע קולטור-טוער, געוועזענע לייענער פון דער יידישער פרעסע פון א יידישן בוך, א לעגיאן פון געוועזענע וואלט מען געקענט דא צונויפשטעלן אויף אלע געביטן פון יידישן לעבן, פון מענטשן וואס מיינען אַז זענען אַריבערגעוואַקסן דאָס ייִדישע לעבן דאָ, און זיי שטייען העכער, און דערפֿאַר שטייען זיי אין אַ זײַט. און ווען איך וואָלט, ווי שעפֿנער פֿריִער, געדאַרפֿט כאַראַקטעריזירן דעם ליבן חבֿר אַבראַמסאָן, דעם לערער אַבראַמסאָן, אין איין זאַץ און אים צוטיילן דעם גרעסטן לויב, וואָלט איך געזאָגט, וואויל איז צו אײַך, חבֿר אַבראַמסאָן! וואס איר זייט אויף קיין איין מינוט אין אייער לעבן נישט געווארן קיין געוועזענער, איר זייט תמיד געוועזן אקטיוו א איצטיגער א דאיגער, און וואויל איז אויך צו דער שטאט אין וועלכע איר האט אויפגעשלאגן אייערע געצעלטן. מיט צען יאר צוריק איז דא אין מאנטריאל צום ערשטן מאל ארויסגעזאגט געווארן א מאדנע נבואה וועגן דער צוקונפט פון יידיש. יידיש, האט לייוויק געזאגט אויף דער ארבעטער-רינג קאנווענשאן דא, גייט אריין אין די הויכע פענסטער. מיר זענען לעצטנס עדות, מיר אין די שטאטן און איר אין קאנאדע, אז די נבואה ווערט מקוים. איר האט עס געזען, ווי מיר האבן היינט שוין אויך געהערט אויף אייער אידיש קאנפערענץ, און מיר זעען עס ביי פארשידענע אנדערע געלעגנהייטן. מיט א קורצער צייט צוריק האב איך געהערט אויף א קאנפערענץ א יונגע פרוי, א פארטרעטערין פון די אמעריקען דזשואיש קאמיטי אן ארגאניזאציע וואס איז באקאנט ווי די פאנען-טרעגערין פון באוואוסטזיניגער אסימילאציע אין אמעריקע, און זי האט געזאגט, לאמיר אויפהערן צו רעדן וועגן ראטעווען אידיש אין אמעריקע, מיר דארפן נעמען רעדן וועגן ראטעווען אידישקייט אין אמעריקע, און דאס וועט נישט קענען געטאן ווערן אן אידיש. אט דער רענעסאנס פון אידיש איז נישט אראפגעפאלן פון הימל. ווען אנדערע האבן געלאכט, גע'חוזק'ט, זענען אזעלכע ווי אברהמסאן און אנדערע אידישע לערער נישט אפגעטראטן און געהיטן אט דאס פייערל אויפן אלטן פריפיטשיק, און ס'האט זיך געפאדערט אויסדויער, גלויבן, יוגנטליכן ענטוזיאזם, ווען ארום איז געווען אפט אזוי קאלט און פיינטליך. חבר אברמסון, רעגינע, איך ווינטש אייך, אין מיין אייגענעם נאמען, אין נאמען פון נאציאנאלן בילדונגס קאמיטעט פון ארבעטער רינג, אט דעם יוגנטליכן ענטוזיאזם, ווייטער אנצוהאלטן און מיט אים אנשטעקן דעם ארום צו נייע גרויסע פארמעסטן פאר אידיש-וועלטליכער שול, פאר אידיש, פאר די אידישער קולטור אין מאנטריאל, אין אמעריקע בכלל.

מיט וועלכע חבר אברהמסאן איז פארבונדן אין אונזער דירעקטער אזוי צו זאגן סביבה. מיר האבן זיך נוהג געווען אזוי היינט, דאס הייסט די רייזען שול, אז מען זאל געבן באגריסונגען אלע ארגאניזאציעס מחוץ דעם ארבעטער רינג, ארבעטער קאמיטעט און אזוי ווייטער, און אז דער פארזיצער זאל איבערגעבן גרוסן חבר אברהמסאן איבערגעבן באגריסונגען אין נאמען פון אלע די ארגאניזאציעס אינערליכע מיט וועלכע ער איז פארבונדן, דאס איז קודם כל מיט דעם ארבעטער רינג, דאס איז מיט דעם משה לואיס ברענטש,

ער דערציילט דארט ווי אזוי זיין טאטע יעקב פת האט אים געבראכט אין שול, און ווי אזוי שלמה אברהמסון איז געווארן זיין לערער פון מאטעמאטיק, און קיין האניג האט, זאגט ער, האט ער נישט געלעקט פון אים, ווייל ער איז שוין דאן געוועזן אזא רעבעליאנט כמו ווי אונזערע סטודענטן היינט. און ער רעדט דארט וועגן דער בעדייטונג פון יענער תקופה, פון יענער צייט, פון יענער סביבה.

אז מען זאל אים דארטן אננעמען, און פון דארט און דארט האט ער זיך באגעגנט מיט דעם יונגן הויכגעוויקסיגן פארוואלטער פון דער שול, וואס האט דעם בחורעץ גענומען אויף א גאנץ שטרענגן עקזאמין ביז ער האט געגעבן זיין הסכים. איך וואלט באמת געווען אויסערגעווענליך צופרידן ווען איך וואלט אייך געקענט ליינען מער אויסצוגן פון דעם בריוו, אבער ווי געזאגט מיר וועלן אים פארעפנטליכן, און איך בין איבערצייגט אז דער בריוו וועט נאך מער נאך מער אקצענטירן די בעדייטונג, די ראל וואס האט געשפילט חבר אברהמסאן אין יענער תקופה פון אונזער קולטור רענעסאנס. חבר אברהמסאן האט מען דא געזאגט איז געווען איינער פון די פאלקס אינטעליגענטן, און ווען חבר טענצער האט געזאגט אז מען האט געדארפן צאלן א אידישן לערער ווייל סוף כל סוף האט ער געקענט ווערן אויך א בעל מלאכה, איז חבר אברהמסאן, איך וויל אייך אויסזאגן א סוד, קיינער האט וועגן דעם נישט דערמאנט, אבער אברהמסאן איז געווען א סטודענט פון ווארשעווער אוניווערזיטעט, און ער האט אויפגעגעבן א מעגליכע קאריערע, ווייל פויליש האט ער געקענט אויסגעצייכנט, די מעגליכקייטן זענען געווען גרויסע, אבער ער האט זיך אריינגעווארפן אינעם אידישן שול-וועזן, קולטור-וועזן, און ער איז געווארן א פאלקס-אינטעליגענט. דאס איז נאך א העכערע מדריגה. און איצטער, ווי איר פארשטייט, האט ער, וואלט ער דאס אלץ נישט באוויזן ווען ער וואלט נישט געהאט דאס מזל און די ברכה צו זיין אין דער מאן פון רעגינע, רעגינע וואס שטייט מיט אים, גייט מיט אים, כ'האב שיער נישט געזאגט באגלייט אים, זי באגלייט אים ווייניג ארויס פון שטוב, ווייל זי היט אפ די שטוב אזוי שטארק, אז ווען ער קומט צוריק זאל ער געפינען א ווארעם נעסט און ווינקל, און טאמער קומט פאר א מיטינג אין שטוב, קענט איר זיך שוין צוגרייטן אז ס'הייבט זיך אן מיט קיכלעך און ענדיגט זיך מיט קיכלעך און טיי, זי שטייט נאר איבער אייך צו וואס ווארעמער אייך אויפצונעמען, מיר האבן געהאלטן פאר נויטיג, אז מיר זאלן קודם כל, איידער מיר דערלאנגען די מתנה, אונזער בעל יובל איבערגעבן בלומען, חבר'טע רעגינע אברהמסאן, און דאס וועט טון א לערערין פון דער רייזן שול אין שאמעדי, חנה'לע פישמאן.

און די מתנה וועט אים איבערגעבן דער פארזיצער פון דעם ארבעטער רינג פון דעם שטאט קאמיטעט און אויך דער פארזיצער פון קולטור קאמיטעט ביים ארבעטער רינג חבר פנחס וואלקאוויטש. חבר וואלקאוויטש. חשוב'ע פארזאמלטע
און ליבער יוביליאר. אויף דעם היינטיגן פייערליכן אוונט איז ארויסגעברענגט געווארן די פערזענליכקייט פון חבר שלמה אברהמסאן. איר האט צוגעהערט פון פארשידענע זייטן, סיי פון תלמידים, סיי פון מענטשן וואס האבן מיט אים צוזאמענגעארבעט אין פארשידענע ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס. מיר פילן זיך שטאלץ וואס חבר אבראמסאן האט זיינע אקטיוויטעטן אין אזא גרויסער מאס אוועקגעגעבן צו אונזער סביבה און צו אונזער באוועגונג. מיר ווילן דאקומענטירן

איך מוז זוכן ביי די ליכט. שלמה אבראמסאן, צום פֿינף און זיבעציקסטן געבוירן טאג, גרויס אנערקענונג דעם פעדאגאג און איבערגעגעבענעם טוער פאר אידיש-וועלטליכע קולטור, אברהם רייזן שולע ביים ארבעטערינג אין מאנטריאל. נאוועמבער נײַנצן נײַן און זעכציק, דאס איז די מתנה, און אויף דעם אופן ווילן מיר אויסדרוקן אויף דעם היינטיגן פייערליכן אוונט אונזערע טיפסטע געפילן

פון אונזער חשוב'ן בעל שמחה בעל יובל חבר שלמה אברהמסאן.

פאר ארגאניזירן אזוי הערליך אן אוונט מיך צו אנערקענען. איך וויל דאנקען מיין פריינט ארטור לערמער, מיין לאנגיאריגן פריינט, פאר זיין איבערגעגעבנקייט און פאר זיין גרייטקייט שטענדיג צו זיין מיט אונז ווען מיר ברויכן אים. נו, איך וויל דאנקען אויך מיין טייערן חבר און פריינט יוסף מלאטעק פאר זיין אנטייל אין דעם היינטיגן אוונט. פאר זיינע באמת ווארעמע ווערטער, ווארעמע אפשאצונג וואס איך האב ווארשיינליך נישט פארדינט. חבר מלאטעק'ס אנטייל איז פאר מיר טאפלט וויכטיג, טאפלט טייער. ער איז א געוועזענער שילער פון אונזערע שולן, און ער איז ביי מיר א לעבעדיגע דערמאנונג פון דער שענסטער עפאכע אין מיין לעבן פונעם שול וועזן. וויפיל מאל איך זעה אים זעה איך די ווארשעווער שולן. ער איז אויך ווי איר ווייסט יעצט בילדונגס דירעקטאר פון אלע שולן אין אמעריקע פון ארבעטער רינג. איך זעה דעריבער אין אים א סימבאל פונעם המשך פון דעם וואס מיר האבן געהאט אין פוילן ביז יעצט אויף דער זייט ים. נאטירליך איז אדורכגעגאנגען עטליכע דרייסיג יאר פון דער צייט, און דאס עטליכע דרייסיג יאר וואס האבן געמאכט מורא'דיגע ענדערונגען אינעם לעבן בכלל,

כ'ווייס אייגענטליך נישט פארוואס עס קומט מיר דער היינטיגער אוונט דער פאקט וואס עימיצער דערגרייכט א געוויסן עלטער, א גרויסן עלטער, איז לויט מיר גאר א קנאפע סיבה פאר געזעלשאפטליכע אנערקענונג. דערגיין דאך צו אזא עלטער, און אפשר נאך צו א טיפערע עלטער,

האב איך מיינע פריינט מיינע ספיקות, און אט פארוואס. איר האט שוין היינט געהערט אסאך וועגן דער ארבעט אין פוילן. איך האב אומגעפער א צוואנציג יאר מיטגעארבעט מיט דעם אידישן שולוועזן, מיט דער ציש"א און מיט דער קולטור-ליגע. ביידע האבן געהאט אן ארבעט פון א גרויסן פארנעם אין אלע הינזיכטן, א פארנעם, אין פעדאגאגישער הינזיכט, אין סאציאלער הינזיכט, אין ארגאניזאציאנעלער הינזיכט, א ריזיגן פארנעם. ס'איז געווען א צייט ווען די שולן האבן זיך יעצט געבויט נישט נאר די אידישע, די פוילישע שולן האבן זיך אויך דאמאלס יעצט געבויט, ס'איז געווען באלד נאכן ענדיגן פון דעם ערשטן קריג, נישט געווען נאך אזוי צו זאגן קיין פעסטע פראגראמען, נישט געווען קיין פעסטע כללים פון מעטאדיק, יעדער פון אונז וואס האט געהאט עפעס אין זיך וואס האט געקאנט געבן, האט געהאט א ברייט פעלד, דאס ברייטסטע פעלד, ער האט געקאנט מחדש זיין, ער האט געקאנט עקספערימענטירן, מיר זענען דעריבער מיינע פריינט פארכאפט געווארן פון דער גרייס פון דער ארבעט, פארשלינגען געווארן דורך דער ארבעט, ס'איז געווען יארן ווען מיר האבן פאקטיש נישט זיך נישט די ארומיגע כמעט געזעהן, מען האט געזעהן נאר די ארבעט פון אינדערפרי ביז שפעט ביינאכט, זיבן טעג א וואך ארבעט, די ארבעט ווי איר פארשטייט אליין האט אונז געגעבן אומגעהייערע פרייד, אומגעהייערע סאטיספאקציע, אומגעהייער פארגעניגן. פארגעניגן וואס קומט פון א געפיל פון שעפערישער ארבעט, פון א געפיל פון נוצליכער ארבעט וואס ווערט אפגעטון. מיר האבן געהאט אין דער שול ארגאניזאציע, אין די שולן, צייטן ווען די מאטעריעלע לאגע איז געווען זייער א שלעכטע, אפילו א שוידערליכע. ווען מען האט געמוזט פארציען דעם פאס ביז גאר ווען מען האט זיך געמוזט פארשולדן כדי צו קענען דורכקומען, אבער דאס האט נישט געמינערט אויף א האר אונזער גייסטיק אויסלעבן זיך, אונזער פרייד, אונזער פארגעניגן. שלעכט איז שלעכט האט מען געבארגט, האט מען ווייניגער פארנוצט, אבער די פרייד פון שאפן האט עס נישט אנגערירט אויף א האר. געווען צייטן פון לעגאלע פאליטישע רדיפות, זענען געהאנגען איבער אונז גזירות וואס האבן באדראעט דעם עצם קיום פון די שולן, אבער ווי נאר מיר האבן איז געווען אסאך זארג איז געווען עגמת נפש, איז געווען ווייטאג, אבער ווי נאר מיר האבן אפגעשריגן די גזירה, און מיר האבן דאך אלעמאל אפגעשריגן ווייל מיר זענען דאך געבליבן עקזיסטירן, איז געווען אזא גליק אז ס'האט אונז פארגיטיגט אז ס'האט באצאלט, ס'האט באלוינט אלע זארג און אלע עגמת נפש וואס מיר האבן געהאט פריער. אזוי האבן מיר זיך אויסגעלעבט, געלעבט א פול לעבן, א לעבן מיט אינהאלט, א לעבן מיט א זין. איז דעריבער, מיין פריינט,

נישט די קולטורליגע אונז שולדיג אנערקענונג, ניין, איך בין א בעל חוב צו דער שול ארגאניזאציע און צו דער קולטורליגע פאר געבן די מעגליכקייט פון אזא פיין אויסלעבן זיך, פון אזא מין פריידיג צופרידן אויסלעבן זיך. מיינע פריינד, וואס איז וויכטיגער אין לעבן ווי צופרידנקייט וואס איז וויכטיגער ווי אביסעלע גליק, וואס קען דאס פארטרעטן, און דאס האבן מיר געקריגן, און דעריבער ווי איך זאג, איך האלט נישט אז די געזעלשאפט איז מיר שולדיג, איך בין נאכאמאל חייב, און ווען איך גיי אריבער צו די קאנאדער צייט, מיר זענען דא זעקס און צוואַנציק יאר, פון די זעקס און צוואַנציק יאר, צוואַנציק יאר בין איך געוועזן טעטיג אין דער פאלקס ביבליאטעיק. געווען יארן ווען איך בין געווען אינסטרומענטאל ביים פלאנירן און ביים אויספירן די געפלאנטע זאכן. פון די צוואַנציק יאר, צען יאר האבן מיר אנגעפירט דעם מאנטריאלער אידישן פארום. א אינסטיטוציע וואס איז געווען א שותפות פון דזשייאס, אידישע אימיגראנטן פאראיין, און דער ביבליאטעיק, א אינסטיטוציע וואס האט זיבן ביז אכט חדשים אין יאר, וואך וועכנטליך, דורכגעפירט א קולטורעלע אונטערנעמונג. מיינע פריינט, מיינע ארומיגע, אפילו די וואס האבן מיט מיר מיטגעארבעט האבן געמיינט אז איך טראג אויף מיר א שווערע לאסט, קלייניקייט יעדע וואך, דאס האט זיך פארנומען יעדן טאג. זיי האבן געהאט א טעות, דאס איז נישט געווען קיין לאסט, דאס איז געווען א פארגעניגן. א אמת פארגעניגן. איך בין מיך מודה מיינע פריינט אז כ'ווייס נישט צו איך וואלט געקאנט אנהאלטן מיין געשעפטליכע ארבעט, מיין פרנסה ארבעט, ווען נישט דאס ביסעלע וואס איז געווארן פארזיסט דורך דער געזעלשאפטליכער ארבעט. דאס האט געגעבן כח אויסצודויערן אויסצוהאלטן דאס אלץ. אזוי מיינע פריינט, לעצטע אכט יאר בין איך טעטיג אין די רייזן שול. מיט דריי פיר יאר צוריק בין איך געווען געצוואונגען צוליב פארשידענע טעמים אויפצוגעבן אלע מיינע אקטיוויטעטן. און איבערגעלאזט האב איך ביי זיך נאר די רייזן שולן. אכט יאהר רייזן שולן. ווידעראמאל, גענוג זארג געווען אין די אכט יאהר, גענוג עגמת נפש, דורכפאלן, ענטוישונגען, אבער ווען איך מאך דעם סך הכל איז עס ווידער איין גרויסע באפרידיגונג, איין גרויס צופרידנקייט, ווי איך האב שוין געזאגט, א צופרידנקייט וואס שטאמט פון דעם געפיל פון געטוענער און אפגעטוענער נוצליכער ארבעט. קומט מיר ווידער נישט גארנישט פון די רייזן שולן, בין איך ווידער א בעל חוב, און דער בעל דער חוב וואקסט מיינע פריינט און וועט ווייטער וואקסן. איך מוז מיך מודה זיין אז דער היינטיגער אוונט האט מיך גערירט, טיף גערירט, ער איז פאר מיר א סטימולאנט און איך האב ביי זיך באשלאסן אז דאס ביסעלע צייט וואס מיר איז געבליבן, אויב ס'איז געבליבן, וועל איך פארדאפלען מיין טעטיגקייט. און אפשר מיינע פריינט אזוי ארום. בארעכטיגן די אנערקענונג וואס ווערט מיר היינט געגעבן. טייערע פריינט, ווען א מענטש לעבט נאר מיט דער פארגאנגענהייט, אן שטרעבונגען, אן אספיראציעס, אן פלענער פאר דער צוקונפט, איז ער אין א געוויסן זין

פון א רומפולער פארגאנגענהייט און האט נישט קיין שום אספיראציעס פאר דער צוקונפט, איז די געזעלשאפט אויך טויט. נישט די רייזן שולן, און נישט איך וויל מער זיין טויט. מיר האבן דעריבער אונזערע פלענער, אונזערע אספיראציעס. מיר ווילן און מיר וועלן אויסברייטערן אונזער ארבעט. מיר ווילן און מיר וועלן גרינדן צום נאנטסטן שול-יאר, נײַנצן זיבעציק, נײַנצן איין און זיבעציק, א קינדערגארטן געבויט אויף פאלקסטימליכע, פעדאגאגיש מאדערנע, אולטרא-מאדערנע יסודות. מיר וועלן זיך באמיען. צו עפענען אן ערשטע קלאס פון א שול פון א טאגשולע. מיינע פריינט ס'איז מיין טיפסטע איבערצייגונג אז אין מאנטריאל געפינען זיך נאך צענדליגער משפחות אפשר הונדערטער משפחות וואס ווילן פאר זייערע קינדער א אידיש פאלקסטימליכע אמת וועלטליכע שולע.

נאטירליך אז די אויסגעברייטערטע ארבעט וועט נישט קענען געטוען ווערן אן אייער הילף, כ'מיין נישט דווקא קיין מאטעריעלע הילף, מיר מוזן אויסברייטערן אונזער פעריפעריע, מיר מוזן פארגרעסערן, באדייטנד פארגרעסערן, די צאל אקטיווע טוער אין אונזערע שולן, און מיר ווענדן זיך צו אלע. וואס סימפאטיזירן מיט אונזערע צילן, אדער וואס סימפאטיזירן אפילו טיילווייז מיט אונזערע צילן, אויסצושטרעקן אונז א ווארעמע חבר'ישע האנט. מיר וועלן מיט אפענע ארעמס אויפנעמען אלע וואס וועלן וועלן זיך אנשליסן, וואס וועלן וועלן צולייגן א ציגל צו אונזער געביידע. איך האף אז אונזערע ווערטער היינט פאלן נישט אויף קיין טויבע אויערן, אז ס'איז נישט קיין קול קורא במדבר, און אז מיר וועלן אין קורצן האבן ערמוטיגנדיקע אפרופן. איך דאנק אלע אנוועזנדיקע פאר זייער באטייליגונג אין אונזער היינטיקן אוונט, פאר אייער צוגעבן חשיבות דעם אוונט, פאר אייער באשיינען

ווען איך האב רעגינען געזאגט זעט ווי פיין שלמה רעדט, זאגט זי דערפאר ווייל ס'איז פון הארצן און מיר האבן דאס אלע געפילט. ליבע חברים, מיר האבן היינט זיכער איבערגעלעבט דעם אוונט מיט א. באזונדערן ציטער מיר, איך בין דאנקבאר חבר אברהמסאן וואס אין זיין שלוס ווארט האט ער באשטעטיגט וואס איך האב אקצענטירט אין מיין הקדמה,

מאמענטן וואס מיר וועלן זיכער נישט פארגעסן. מיר האבן נאכאמאל פאר זיך געזען דאס לעבן וואס איז אזוי מורא'דיג פארשניטן געווארן, אבער מיר האבן אויך געזען די איבערצייגונג אז מען טאר נישט

ווי גרויס איז געפאר די געפאר פון אונזער פאלק אומעטום, און ווי גרויס עס איז די געפאר פון עקזיסטענץ פון ישראל, וואו עס גייט אן טאג איין טאג אויס א קאמף, וואו די מלחמה האט זיך נישט געענדיגט נאך די זעקס טעג, ווען מיר גיבן זיך אפ א חשבון פון די ריזיגע אויפגאבן וואס שטייען פאר אונז ווי א פאלק און פון ווי מענטשן וואס זענען פארבונדן מיט דער סאציאליסטישער וויזיע, דאן דוכט זיך מיר אז אויף אזא אוונט ווי היינט איז רעכט זיך צו דערמאנען וואס פראנץ קאפקא האט אמאל געזאגט, ער איז געקומען אין שול מיט א רויז אויף דער אויף זיין לאץ, ער פלעגט זייער אפט קומען מיט א רויז אויף זיין לאץ, א רויטער רויז, אויסצודריקן זיין סאציאליסטישע איבערצייגונג, האט מען ביי אים געפרעגט, היתכן? דו ביסט אזא גרויסער פעסימיסט, ווי קומט דאס וואס דו קומסט מיט אזא רויטער רויז אויף זיין לאץ?